בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף פ ג, מ'הייבן אן דף פ ג עמוד א', זעכצן שורות פון אויבן, לא יגדל אדם את הכלב, איז אזוי, האמיר געזען אין די משנה לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלאות, אז מ'טאר נישט אויפציען א הונט, חוץ אויב ס'איז צוגעבינדן מיט קייטלעך, זאגט די גמרא תנו רבנן מ'האט געלערנט אין א ברייתא, לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלת, אבל מגדל הוא בעיר הסמוכה לספר, א שטאט וואס איז נאנט צום גרעניץ, וואס דא דארט א סכנה פון די פיינט וואס וואוינען אויף די אנדערע זייט גרעניץ, דארט. מעג מען מגדל זיין הינט וקושרו ביום ומתירו בלילה, בייטאג דארף די הונט זיין צוגעבינדן ביינאכט קען מען ארויסלאזן די הונט ווייל ס'דא א סכנה פון די פיינט וואס וואוינען אין די אנדערע זייט גרעניץ, זאגט די גמרא ווייטער תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא ר' אליעזר הגדול אומר המגדל כלבים כמגדל חזירים איינער וואס ציט אויף הינט און ער בינדט עס נישט צו מיט א שלשלת פארשטייט זיך איז אזוי ווי איינער וואס ציט אויף חזירים פרעגט די גמרא למאי נפקא מינה וואס א נפקא מינה פשט, כלפי וואס? ענטפערט די גמרא, למיקם עליה בארור, פשט מ'האט דאך נעכטן געזען ארור האיש אשר מגדל חזירים, איז די זעלבע ארור איז דא אויף איינער וואס איז מגדל הינט און ווי די מפרשים זאגן איינער וואס טוט דאס שטעלט מען אים אריין אין חרם, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן, בבל כעיר הסמוכה לספר דמי, תרגמה, נהרדעא, פשט בבל איז אזוי ווי א שטאט לעבן דעם גרעניץ און די תלמידים האבן געזאגט דאס איז נהרדעא, פשט נהרדעא וואס דאס איז א שטעטל אין בבל איז א שטאט לעבן א גרעניץ, פשט דארט מעג מען אויכעט מגדל זיין הינט ווי רש"י זאגט בבל האט א דין ווי ארץ ישראל כלפי דעם אז סתם אזוי אין בבל טאר מען נישט מגדל זיין הינט אן קיין קייטלעך אבער נהרדעא וואס דאס איז לעבן דעם גרעניץ מעג מען מגדל זיין דארט הינט און ביינאכט זיי ארויסלאזן אזוי ווי מען האט געזען לגבי שטעט וואס איז לעבן א גרעניץ זאגט די גמרא ווייטער דרש רבי דוסתאי דמן בירי שטייט אין פסוק ובנחה יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל אז ווען די ארון האט גערוהט האט משה רבינו געזאגט שובה השם רבבות אלפי ישראל

והיתה אשה מעוברת ביניהם וראויה להשלים איז דא א טראגעדיגע פרוי וואס גייט עס מאכן פאר צוויי און צוואַנציק טויזענט עס גייט זיין דא א שפעציעלע השראת השכינה ונבח בה כלב והפילה און ס'בילט א הונט און די פרוי איז מפיל די עובר נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל קומט אויס דער וואס האט אויפגעצויגן די הונט האט גורם געווען אז די שכינה זאל נישט שורה זיין זעהט מען ווי הארב ס'קען זיין א מענטש ציט אויף א הונט, פארציילט טאקע די גמרא א מעשה ההיא איתתא דעלת למיפא בההוא ביתא איז געווען א פרוי וואס איז געגאנגען באקן ביי איינעם אין שטוב נבח בה כלבא די הונט זיינע האט געבילט איז אמר לה מריה די באלעבאס האט געזאגט פארן פרוי לא תיסתפי מיניה שקולי ניביה דארפסט נישט מורא האבן פון די הונט מען האט ארויסגעשלעפט זיין ציין אמרה ליה האט די פרוי געזאגט שקילי טיבותיך ושדיא אחיזרי נעם דיר דיינע טובות ווארף עס אויף די דערנער פשט שוין צו שפעט כבר נד ולד די ולד איז שוין מפיל געווען זי האט שוין מפיל געווען די ולד. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, אין פורסין נישבין ליונים וכו', אז מען טאר נישט פאנגען יונים, מען טאר נישט אויסשפרייטן א נעץ וואס פאנגט יונים טויבעלעך, נאר האט מען עס אוועקגערוקט פון שטאט דרייסיג ריס, דרייסיג ריס האט מען געשמועסט איז פֿיר מיל, דאס איז אַכט טויזנט אמה, אז מען איז ווייטער פון דעם איז נישט דא קיין חשש אז מען וועט כאפן פון די טויבעלעך וואס באלאנגט פון דעם שטאט, אבער אינעם דרייסיג ריס, איז קען זיין ס'וועט אריינפליען א טויבעל פונעם שטאט, פון א מענטש וואס באלאנגט, וואס פאר א מענטש וואס וואוינט דארט אינעם שטאט, און ממילא איז עס א בחינה פון גניבה, פרעגט די גמרא, ומי אזלי כולי האי א טויבל קען דען פליען דרייסיג ריס והתנן מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין בבא בתרא, מרחיקין את השובך מן העיר חמשים אמה, שובך דאס איז א פלאץ אדער א נעסט וואס א מענטש וואס האלט טויבעלעך האלט עס אין א שובך, עס שטייט אין בבא בתרא אין די משנה אז א מענטש וואס האט טויבעלעך זאל עס נישט האלטן אינעם שטאט, נאר זאל עס אוועק ריקן פונעם שטאט פופציג אמה, פארוואס? ווייל טאמער האלט עס אינעם שטאט קען זיין די טויבעלע וועט עסן פון יענעמס תבואה, און מילא זאל מען עס אוועקריקן פופציג אמה זעהט מען דא אז א טויבעלע פליעט נישט מער ווי פופציג אמה ווייל טאמער ס'פליעט מער ווי פופציג אמה דארף מען אוועקריקן דעם שובך נאך ווייטער פון שטאט זאגט די גמרא ניין אמר אביי זאגט אביי מישט שייטי טובא אוודאי קען א טויבעל פליען מער פון פופציג אמה אבער כרסייהו בחמישים אמה מליא ער עסט נאר די ערשטע פופציג אמה די עסן וואס איז ארום אים אין די ערשטע פופציג אמה דאס עסט ער ווייטער נישט איז פאר דעם אז איינער האט טויבעלעך דארף ער עס לייגן אינדרויסן פון שטאט אינעם שובך פופציג אמה אוועק מה שאין כן פאנגען פאנגען טאר מען נישט פאנגען טויבעלעך ביז דרײַסיק ריס, ווייל א טויבל קען פליען ביז דרײַסיק ריס, פרעגט די גמרא מישט שלושים ריס ותו לא, מער פון דרײַסיק ריס קען א טויבעלע נישט פליען? והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, בישוב אפילו מאה מיל לא יפרוס, פשט די ברייתא זאגט אז אין א שטאט איז אפילו מ'איז אוועקגערוקט פונעם נענטסטן שובך, הונדערט מיל, לאמיר זאגן די שטאט איז הונדערט מיל אויף הונדערט מיל, און די שובכים פון די שטאט זענען אויפן רעכטע זייט פונעם שטאט, איז וואלט איינער געקענט זאגן אז אויף די לינקע זייט פונעם שטאט, וואס דאס איז הונדערט מיל אוועק, דארט אפילו אינעם שטאט, קען מען אויך לייגן א פאנגער, א נעץ, צו כאפן פייגעלעך, ווייל די טויבעלעך וועלן נישט פליען הונדערט מיל, איז דא זאגט די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, ווייל די פייגעלעך קענען פליען אינעם שטאט אפילו מער פון דרייסיג ריס. זעהט מען אז א פייגל קען פליען מער פון דרייסיג ריס, זאגט די גמרא, רב יוסף אמר ביישוב כרמים, רבה אמר ביישוב שובכין, פשט ענטפערן רבה און רב יוסף אז דאס וואס שטייט דא ביישוב מיינט נישט א שטאט, נאר דא מיינט א ישוב פון כרמים פון וויינגארטענעס, אדער א ישוב פון שובכין, וואס דא האט אסאך נעסטלעך פון שובכין, וואס דארט, אויב ס'איז דא א ישוב פון כרמים אדער פון שובכין דארט קענען טאקע טויבעלעך פליען מער פון דרייסיג ריס אויכעט. ווייל זיי קענען פליען פון איין שובך צום אנדערן שובך אדער פון איין כרם צום צווייטן כרם וואס דארט קענען זיי גיין א ווייטע מרחק אבער טאמער ס'איז נישטא קיין שובכים ס'איז נישטא קיין כרמים די גאנצע וועג דעמאלטס פליען זיי נאר ביז דרייסיג ריס איי פרעגט די גמרא ותיפוק ליה משום שובכין גופייהו פשט טאמער באמת די ברייתא רעדט פון א ישוב פון שובכין איז פארשטייט זיך מ'טאר נישט לייגן א נעץ לעבן דעם ישוב ווייל די פייגלעך פון די שובכין וועלן אריינפליען אין זיין נעץ. זאגט די גמרא, איבעית אימא בדעובד כוכבים, ואיבעית אימא בדהפקר, ואיבעית אימא בדידיה. פשט, ס'איז נישט קיין פראבלעם אז פייגלעך פון די שובכים וועלן אריינפליען אין דער מענטש'ס נעסט. פארוואס? ווייל די שובכים דא באלאנגען אדער פאר גוים, און מילא נישט קיין פראבלעם, ס'איז נישט געהעריגע גניבה, און מילא מעג מען, אדער ס'איז הפקר, אדער ס'באלאנגט פאר אים אליין, פשט, דער בעל השובכין אליין, ער איז דער וואס לייגט די נעץ דא, איז די פייגלעך פון די שובך אז ס'וועט אריינפליען אין די נעץ נישט דאס איז די פראבלעם. די פראבלעם איז אבער יא, וואס איז טאמער א צווייטנס פייגל וועט פליען דא מער פון הונדערט מיל היות ס'איז דא דא אסאך שובכין קען ער פליען פון איין שובך צום צווייטן ביז ס'קומט אן אין זיין נעץ, און דערפאר טאר מען נישט לייגן א נעץ אין אזא סארט ישוב. הדרן עלך מרובה, הדרן עלך מרובה, הדרן עלך מרובה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, א נייע פרק, החובל בחבירו חייב עליו משום חמשה דברים, איינער וואס איז חובל אין זיין חבר, א מענטש וואס איז חובל א צווייטע מענטש, ער איז אים מזיק, דארף ער צאלן פינף זאכן, בנזק, בצער, בריפוי, בשבת און בבושת, אזוי ווי מען האט שוין געזען, נזק, דאס איז די היזק אליין, צער, אויב ס'איז געווען צער, ריפוי, אויב מען דארף צאלן רפואה פאר א דאקטער, שבת, דאס איז די געלט וואס מען דארף צאלן אויף די צייט וואס יענער קען נישט ארבעטן, און בושת, טאמער יענער איז פארשעמט געווארן. און די משנה רעכנט אויס בנזק כיצד, וויאזוי שאצט מען אפ נזק, זאגט די משנה סימא את עינו, קטע את ידו, טאמער מען האט אים בלינד געמאכט אדער אראפגעהאקט זיין האנט שבר את רגלו, אדער צובראכן זיין פיס, איז רואין אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק ושמין כמה היה יפה וכמה הוא יפה, שאצט מען אפ די מענטש כאילו ער וואלט ווען געווען א עבד, וויפיל וואלט ער ווערט געווען מיט די האנט, וויפיל איז ער יעצט ווערט אנעם האנט, און דאס איז די נזק, אזוי צאלט מען נזק, אזוי שאצט מען נזק. צער, וויאזוי שאצט מען צער, איז זאגט די משנה כוואו בשפוד או במסמר, טאמער ער האט אים פארברענט מיט א הייסע שפוד, אדער מיט א טשוועק, ער האט אים צוהאקט מיט א טשוועק, ואפילו על צפורנו, אפילו אויפן נעגל, מקום שאינו עושה חבורה, פשט, א נזק איז נישט דא, ער איז נישט ווייניגער ווערט געווארן, ער האט אים נאר גורם געווען צער, איז אזוי שאצט מען אפ די צער, אומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך, מען זעט וויפיל א מענטש אין אזא סארט מצב, פשט, טאמער ס'איז א מענטש א מפונק נעמט מען א צווייטע מפונק, טאמער ס'איז א מענטש וואס איז ווייניגער מפונק נעמט מען איינער וואס איז ווייניגער מפונק. און מען פרעגט אים, וויפיל געלט ווילסטו איך זאל דיר קענען אזוי מצער זיין? פשט, לאמיר זאגן אז איינער האט פארברענט א צווייטן, און ס'איז נישט געבליבן א היזק, ס'איז נאר געווען אסאך צער, און פרעגט מען א צווייטע מענטש, וויפיל געלט ווילסטו איך זאל דיך קענען פארברענען? איז דאס איז די סכום פון צער. ווייטער, ריפוי, וואס איז דאס ריפוי? זאגט די משנה, הכהו, חייב לרפאותו, ער דארף צאלן די דמי רפואה וויפיל ס'קאסט אויסצוהיילן. עלו בו צמחים, טאמער ס'איז געווארן בלאטערן אויף די מכה, איז אם מחמת המכה, חייב. טאמער די בלאטערן איז ארויפגעקומען וועגן די מכה, איז דארף מען אויך צאלן אויף די רפואה פון די בלאטערן שלא מחמת המכה. טאמער ס'איז געקומען בלאטערן נישט וועגן די מכה איז פטור דארף מען נישט באצאלן מ'וועט זען די גמרא וואס איז די חידוש זאגט די משנה ווייטער חיתה ונסתרה חיתה ונסתרה ס'טייטש טאמער ס'האט זיך כמעט אויסגעהיילט אבער שפעטער איז געווארן צוריק ערגער איז יעדעס מאל דארף מען נאכאמאל אויסהיילן חייב לרפאותו יעדע מאל דארף מען צאלן אויף די רפואה ווייטער חיתה כל צרכה טאמער ס'האט זיך אינגאנצן אויסגעהיילט דעמאלטס אינו חייב לרפאותו דארף מען נישט צאלן טאמער ס'ווערט צוריק א מכה. זאגט די משנה ווייטער, שבת, וויאזוי שאצט מען אפ שבת? רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין, מ'שאצט אים אפ כאילו ער איז א שומר קישואין, פשט לאמיר זאגן איינער האקט אפ יענעמ'ס פיס, איז ביז יעצט לאמיר זאגן איז ער געווען האט ער געארבעט אין א מצה בעקעריי, ער האט געדארפט נוצן די פיס, יעצט קען ער נאר זיין א שומר קישואין, אבער ער קען נאך אלץ נישט זיין א שומר קישואין ווילאנג ער איז אין בעט און ער היילט זיך אויס, איז די תקופה וואס ער איז אין בעט און ער היילט זיך אויס דארף אים די מזיק די חובל דארף אים באצאלן א משכורת א פעי טשעק כאילו ער איז א שומר קישואין יעצט פארוואס דארף ער אים נישט צאלן אזוי ווי כאילו ער וואלט געווען א מצה בעקער איז ווייל שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו ווייל אויף דעם האט ער אים שוין געצאלט מיטן נזק פשט ווען מען האט אפגעשאצט די נזק האט מען אפגעשאצט וויפיל איז אזא מענטש ווערט פארן מכה און נאכן מכה איז פשט לאמיר זאגן ער איז געווען א מצה בעקער איז פשט ער האט געדארפט ארבעטן מיט די הענט און מיט די פיס איז אזא מענטש וואס קען ארבעטן מיט די הענט און די פיס טאמער מען פארקויפט אים אלס קנעכט איז ווערט גאר אסאך געלט יעצט אן הענט אן פיס איז דערלייגט ער די גאנצע געלט איז פשט די גאנצע געלט ליגט שוין אינעם נזק וואס איז סך הכל געבליבן ער איז א שומר קישואין אבער יעצט קען ער נישט ארבעטן איז דאס איז דמי שבת אויף די תקופה וואס ער קען נישט ארבעטן צאלט מען אים כאילו ער וואלט געווען א שומר קישואין. ווייטער בושת, וויאזוי שאצט מען אפ בושת? זאגט די משנה הכל לפי המבייש והמתבייש, ווענדט זיך ווער דער פארשעמער, און ווער איז פארשעמט געווארן, ווי רשי זאגט, טאמער דער וואס פארשעמט איז איינער א ביליגער מענטש, איז די בושה גרעסער, איז פארדעם טאמער דער מבייש איז א ביליגער מענטש דארף ער צאלן מער, און זעלבע זאך דער מתבייש, טאמער די מתבייש איז א חשובע מענטש איז די בושה גרעסער, דארף מען צאלן מער. זאגט די הייליגע גמרא, לכאורה האט מען געזען אין די משנה אזוי שאצט מען אפ נזק, מען שאצט אפ וויפיל איז די מענטש ווערט געווען פארן הזק און נאכן הזק, פרעגט די גמרא אמאי, עין תחת עין אמר רחמנא, אימא עין ממש, שטייט אין די תורה ביי חובל, עין תחת עין, און פארוואס זאל מען נישט זאגן פשוט פשט, האסט אויסגעהאקט יענעמס אויג, האקט מען אויס דיין אויג, וואס עפעס דארף מען צאלן אויפן אויג, וואס עפעס דארף מען צאלן נזק, זאגט די גמרא לא סלקא דעתך, ס'קען נישט זיין, פארוואס ווייל דתניא, מען האט געלערנט אין א ברייתא, יכול, כ'וואלט ווען געמיינט, אז סימא את עינו, מסמא את עינו, קטע את ידו, מקטע את ידו, שיבר את רגלו, משבר את רגלו, כ'וואלט געמיינט אז טאקע אזוי ארבעט עס, האסט יענעם בלינד געמאכט מאכט מען דיר בלינד, האסט יענעם אפגעהאקט די האנט האקט מען דיר אפ די האנט, אזוי וואלט מען געמיינט, תלמוד לומר, פארדעם שטייט אין פסוק, מכה אדם און מכה בהמה, פשט די תורה האט מקיש געווען, מכה אדם מכה בהמה, נישט א הקיש א גזירה שווה, מכה מכה, אז וואס אז מה מכה בהמה לתשלומין, אף מכה אדם לתשלומין, אזוי ווי ווען מ'שלאגט א בהמה דארף מען צאלן, ווי מ'האט דאך שוין געזען די דיני הזיקות, איז די זעלבע זאך ווען איינער שלאגט א מענטש דארף מען אויך צאלן. איי ואם נפשך לומר, טאמער דארפסט אפפרעגן די גזירה שווה, איז האב איך א צווייטע לימוד, הרי הוא אומר, שטייט אין פסוק לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, אז מ'טאר נישט נעמען כופר פון א רוצח, נאר מ'דארף אים הרג'נען, קען מען מדייק זיין פון דעם לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאין חוזרין, פשט ווען איינער הרג'עט א צווייטן, דא קען ער זיך נישט ארויסדרייען מיט געלט, אבער טאמער איינער האט נישט געהרג'ט א צווייטן האט יענעם מזיק געווען, אדער האט יענעם אפגעהאקט אן אבר, איז דא קען ער זיך יא ראטעווען מיט געלט, פשט דא איז די תשלום געלט דא האקט מען נישט אפ פארן חובל זיין אייגענע אבר, פרעגט יעצט די גמרא אויף די ברייתא, די ברייתא איז געשטאנען אז דא א גזירה שווה מכה אדם מכה בהמה, אז אזוי ווי מכה בהמה איז מיט געלט איז מכה אדם אויך מיט געלט, פרעגט די גמרא, הי מכה, וועלכע מכה איז די גזירה שוה דא, פון וועלכע ווערטער? אילימא, מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת, ההוא בקטלא כתיב, פשט אזוי, כדי צו פארשטיין די קומענדיגע סוגיא, וועמיר פארלערנען אפאר פסוקים אין פרשת אמור, סוף פרשת אמור, שטייט אזוי, קאפיטל כד, פסוק י ז, ואיש כי יכה כל נפש אדם, מות יומת איז פשטות זאגט דא די פסוק אז טאמער איינער שלאגט א צווייטן איז מות יומת הרג'ט מען אים איז פארשטייט זיך דא רעדט מען נישט פון איינער וואס שלאגט מען וואלט געקענט זאגן ס'רעדט דא פון איינער וואס הרג'ט א צווייטן איז דארף מען אים הרג'נען אבער מען וועט זעהן בהמשך הגמרא אז אויך דאס מיינט נישט די פסוק נאר די פסוק מיינט צו זאגן אז טאמער איינער שלאגט א צווייטן איז מות יומת דארף ער באצאלן אויפן היזק באלד וועט מען זעהן ווייטער פסוק י"ח ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש דא האקט אריין די פסוק מיט א דין פון א מכה בהמה, איינער וואס א מכה בהמה דארף באצאלן נפש תחת נפש. ווייטער, פסוק י"ט, ואיש כי יתן מום בעמיתו, טאמער איינער איז מזיק א צווייטן, דא רעדט מען צוריק פון א חובל בחבירו, איז כאשר עשה, כן יעשה לו, אזוי ווי ער האט געטון דארף מען אים אויך טון, און ווייטער מ'עט זען בהמשך אלץ מיינט געלט, ער דארף צאלן געלט, און דער פסוק זאגט, דער נעקסטער פסוק, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר יתן מום באדם, כן ינתן בו. וואס ווייטער? דאס קען מען טייטשן צוויי וועגן, אדער האקסט אויס יענעם אויג האקט מען אויס דיין אויג, אדער דער פסוק רעדט פון געלט און טאקע באלד וועט מען זעהן אז דער פסוק רעדט פון געלט. ווייטער די נעקסטע פסוק, פסוק כ"א, ומכה בהמה ישלמנה, איינער וואס איז מכה בהמה דארף צאלן, ווי קומט עס דא אריין? איז די עיקר דאס וואס שטייט ווייטער ומכה אדם יומת, פשט מכה אדם יומת גייט ארויף, ווי די גמרא דרשנ'ט א צווייטע מסכת גייט ארויף אויף איינער וואס שלאגט זיין טאטן, איינער וואס שלאגט זיין טאטן איז חייב מיתה, דאס לערנט מען ארויס פון מכה אדם יומת, און די וואס שטייט פארדעם ומכה בהמה ישלמנה איז ווייל די תורה האט געוואלט משווה זיין א מכה אדם איינער וואס שלאגט זיין טאטן צו א מכה בהמה, לגבי כמה דינים, אבער על כל פנים דא רעדט די פסוק פון איינער וואס שלאגט זיין טאטן אז ער איז חייב מיתה, און די פסוק פירט אויס פסוק כ"ב משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני ה' אלקיכם, איז אזוי, פרעגט דא די גמרא, וואסערע מכה בהמה מכה אדם רעדט מען דא? טאמער דו רעדסט פון דעם פסוק וואס מ'האט דא געזען, פסוק כ"א פון מכה בהמה ישלמנה מכה אדם יומת, וואס ווי מ'האמיר געשמועסט דער פסוק רעדט פון איינער וואס שלאגט זיין טאטן אז ער איז חייב מיתה, איז פון דעם ווילסטו מיר זאגן דא דא א גזירה שווה מכה בהמה מכה אדם אז אזוי ווי מכה בהמה איז מיט געלט איז מכה אדם אויך מיט געלט? זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל ההוא בקטלא כתיב, פשט, דער פסוק אזוי ווי מ'האמיר געשמועסט רעדט זיך פון איינער וואס שלאגט זיין טאטן, און יומת דא אין פסוק מיינט נישט געלט. יומת דא אין פסוק מיינט אז חייב מיתה, איז קען נישט זיין דאס די גזירה שווה וואס די ברייתא מיינט צו זאגן, אלא נאר מהכא, נאר אוודאי רעדט מען פון פסוק י"ח און פסוק י"ט, פשט אין פסוק י"ח האט מען געזען די פסוק האקט אריין לגבי א מכה בהמה, מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש, וסמיך ליה וואס שטייט פסוק י"ט, ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשו כן יעשה לו, און ממילא מאכט מען א גזירה שווה אז אזוי ווי מכה בהמה דארף צאלן געלט, איז מכה אדם צאלט אויך געלט. איי פרעגט די גמרא א טעכנישע קשיא, הא לאו מכה, שטייט נישט דא מכה, שטייט נישט ואיש כי יתן מכה בעמיתו, שטייט ואיש כי יתן מום בעמיתו. איז וויאזוי מאכט מען א גזירה שווה מכה מכה אויב ס'שטייט אפילו נישט מכה אין פסוק י"ט? זאגט די גמרא, הכאה הכאה קאמרינן, מה הכאה האמורה בבהמה לתשלומין, אף הכאה האמורה באדם לתשלומין. פשט, כדי צו מאכן א גזירה שווה, דארף נישט שטיין די ווארט אליין, נאר ס'דארף דארף זיין די זעלבע געדאנק. ווי רשי ברענגט די באקאנטע גמרא, אז ס'שטייט ביי ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה, פשט, ס'דארף נישט זיין די זעלבע ווארט, ס'דארף נאר זיין די זעלבע געדאנק, און ממילא איש כי יתן מום בעמיתו מיינט א מכה, איז קען מען מאכן די גזירה שווה פון מכה בהמה צו מכה אדם. יעצט דרך אגב פרעגט די גמרא און אסאך ראשונים זענען נישט גורס די קשיא און די תירוץ וואס מ'גייט דא זעהן, אבער אונז וועט מען עס לערנען שטייט דא אין סוגיא, והא כתיב, שטייט דאך אין פסוק האבן מיר געזעהן, פסוק י"ז, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, איז דא, אוודאי רעדט מען נישט פון איינער וואס האט געהארגעט א צווייטן, ווייל די המשך פון די המשך הפסוקים זעהט מען אז מען רעדט דא פון איינער וואס האט מזיק געווען, נאר וואס דען, אוודאי מיינט נישט מות יומת אז מען דארף הרג'נען איינער וואס איז מזיק א צווייטן, איינער וואס איז חובל אין א צווייטן, אוודאי מיינט מות יומת אז ער קריגט אן עונש אין זיין גוף, פשט אז טאמער מ'האט אפגעהאקט א פיס האקט מען אפ זיין פיס און אזוי ווייטער, זאגט די גמרא ניין, בממון מות יומת מיינט מיט געלט, ער דארף צאלן געלט, איי פרעגט די גמרא ממאי דבממון, אימא במיתה ממש, זאגט די גמרא ניין לא סלקא דעתך, חדא דהא איתקש למכה בהמה ישלמנה, קודם כל האט מען געזען א גזירה שווה, איז וואס פרעגסטו אזעלכע קשיות? ועוד כתיב בתריה חוץ דעם שטייט שפעטער אין פסוק כאשר יתן מום באדם, כן ינתן בו, ינתן נתינה גייט ארויף אויף געלט, א לשון דבר הניתן מיד ליד, דאס אלס וועט מען זעהן אין קומענדיגע בלאט, על כל פנים שמע מינה ממון, זעהט מען אז דער פסוק מיינט אויך געלט, אבער בכל אופן דאס איז נישט די עיקר נקודה פון אונזער סוגיא, ס'איז א קשיא און א תירוץ וואס ווי מיר האבן געשמועסט אסאך ראשונים זענען דאס נישט גורס דא. על כל פנים, זאגט די גמרא יעצט, און מאי אם נפשך לומר, נאכדעם וואס מ'האט פעסטגעשטעלט וואס איז די גזירה שווה פון די ברייתא, אז די גזירה שווה איז פון מכה בהמה צו מכה אדם, איז פארוואס זאגט די ברייתא אז טאמער דו וועסט עס וועלן אויפפרעגן,

פשט אזוי, די פסוקים וואס מ'האט פריערט אויסגערעדט, רעדן דאך די פסוקים פון א חובל בחבירו, פון א מענטש וואס שלאגט א צווייטע מענטש, נאר וואס? די פסוקים רוקן אריין צוויי פרעמדע נושאים, קודם כל די פסוק רוקט אריין די ענין פון מכה בהמה, אזוי ווי די פסוק זאגט און מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש, חוץ דעם רוקט די פסוק אריין אויך די פסוק און מכה בהמה ישלמנה מכה אדם יומת, וואס ווי מ'האבן געשמועסט דאס רעדט זיך פון איינער וואס שלאגט זיין טאטן, אז ער איז חייב מיתה, און ממילא די ברייתא וויל דא ארויסברענגען אז לכאורה קענסטו פרעגן א קשיא אויף אונזער גזירה שוה, פארוואס לערנסטו ארויס מכה אדם פון מכה בהמה, אז אזוי ווי מכה בהמה איז מיט געלט איז מכה אדם אויך מיט געלט, לערן עס ארויס פון די צווייטע מכה אדם, פשט פון די אנדערע זאך וואס די פסוק רוקט דא אריין, פון איינער וואס שלאגט זיין טאטן, וואס אזוי ווי ווען איינער שלאגט זיין טאטן איז ער חייב מיתה, ער צאלט א פרייז מיט זיין גוף, איז די זעלבע זאך א מכה אדם, איינער וואס שלאגט זיין חבר צאלט אויך א פרייז מיט זיין גוף. פארוואס לערנסטו עס ארויס פון מכה בהמה? איז פאר דעם ברענגט די ברייתא די צווייטע לימוד אויך. איי פרעגט די גמרא וואסער מין קשיא איז דאס? אמרי דנין נזקין מנזקין ואין דנין נזקין ממיתה, פשט פארוואס פרעגסטו מיר מען זאל עס ארויס לערנען פון מכה אדם פון איינער וואס שלאגט זיין טאטן, איינער וואס שלאגט זיין טאטן איז דאך חייב מיתה, איז אסאך געשמאקער ארויס צו לערנען נזקין פון נזקין פשט פון מכה בהמה ווי איידער ארויס לערנען פון מכה אביו וואס דארט איז ער חייב מיתה, זאגט די גמרא נישט ריכטיג אדרבה דנין אדם מאדם, ואין דנין אדם מבהמה, איז פאר דעם היינו דקתני אם נפשך לומר, און ממילא איז עס א גוטע קשיא, און פאר דעם דארף מען אויך האבן די צווייטע לימוד הרי הוא אומר לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת, וואס די פסוק זאגט אז פאר א רוצח פאר דעם טאר מען נישט נעמען קיין געלט, איז נפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאינם חוזרים. פאר איינער וואס איז נישט קיין רוצח איינער וואס איז א מזיק פון דעם קען מען נעמען געלט פשט ער באצאלט טאקע געלט איז פון דא זעהט מען אז מען צאלט געלט נישט מען האקט צוריק אפ א האנט נישט מען האקט צוריק אויס א אויג איי פרעגט די גמרא ווי אזוי קענסטו עס דרש'נען פון לא תקחו כופר לנפש רוצח והאי לא תקחו כופר לנפש רוצח למעוטי ראשי אברים הוא דאתא האי מבעי ליה דאמר רחמנא לא תעביד ביה תרתי לא תשקול מיניה ממון ותקטליה פשט מען דארף דאך האבן די פסוק אויף זיך אליין מען קען עס נישט ניצן אויף א צווייטע לימוד מען דארף האבן די פסוק אז ווען איינער איז א רוצח איז נישט פשט מ'הרג'עט אים און ער דארף אויך באצאלן געלט, נאר מ'הרג'עט אים אליין אן צאלן געלט, וויאזוי ביסטו מדייק דא אנדערע דיוקים, וויאזוי דרינגסטו דא ארויס אנדערע לימודים? ענטפערט די גמרא ניין, אויף דעם דארף מען נישט קיין לימוד, האי מכדי רשעתו נפקא, שטייט אין פסוק כדי רשעתו, רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו שתי רשעיות? אז מ'קען נאר מעניש זיין מיט איין עונש, נישט צוויי עונשים, פשט דאס אז א רוצח דארף נישט אויך באצאלן געלט, דאס ווייס איך שוין פון כדי רשעתו, איז פארוואס שטייט לא תקחו כופר לנפש רוצח איז פון דא לערנט מען ארויס אוודאי קומט די פסוק זאגן אז א רוצח דארף טאקע נישט צאלן געלט אבער איינער וואס איז מזיק צאלט יא געלט נישט מ'האקט אים אויס די אויג איי פרעגט די גמרא נישט ריכטיג די פסוק איז נאך אלץ נישט איבעריג ואכתי מבעי ליה דקאמר רחמנא לא תשקול ממון ותפטריה פשט איך פארשטיי קענסט נישט געבן א מענטש צוויי עונשים ווייל שטייט אין פסוק כדי רשעתו, אבער כ'וואלט נאך אלץ געהאט א הוה אמינא אז איינער וואס א רוצח איז אדער הרג'ט מען אים דאס איז איין עונש, אז נישט קען ער צאלן געלט פשט ער קען זיך אויסלייזן מיט געלט, פאר דעם דארף מען האבן א פסוק לא תקחו כופר לנפש רוצח אז ער קען זיך נישט אויסלייזן מיט געלט נאר מ'דארף אים געבן מיתה, זאגט די גמרא ווייטער אז מ'קען ארויסלערנען נאך אלץ פון דעם פסוק ביידע לימודים פארוואס ווייל אם כן לכתוב רחמנא לא תקחו כופר לאשר הוא רשע למות לנפש רוצח למה לי פארוואס דארף שטיין נפש רוצח איז די נפש רוצח איז אויפן דיוק שמע מינה לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאינן חוזרין, פשט ווען איינער איז א חובל בחבירו איז אוודאי זיין עונש געלט, נישט מען האקט אים אליין אויס די אויג. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא נאכדעם וואס אונז האמיר די לימוד, וכי מאחר דכתיב לא תקחו כופר, מכה מכה למה לי, איז ווייטער אויב אזוי וואס דארף מען האבן דעם גזירה שווה, אונז האמיר דאך שוין א לימוד אז די עונש פאר א חובל איז געלט נישט מען האקט אים אליין אויס די אויג. ענטפערט די גמרא אמרי, אי מהאי הוה אמינא, אי בעי עינו ניתיב. אי בעי דמי עינו ניתיב פשט ווען ס'וואלט נאר געווען דעם פסוק לא תקחו כופר לנפש רוצח וואלט איך געמיינט אז ס'איז אן אפציע פשט איינער וואס האקט אויס יענעם אויג יענעמס אויג האט צוויי ברירות אדער ער באצאלט ווייל מ'לערנט ארויס פון לא תקחו כופר לנפש רוצח אז ער קען צאלן און אז ער וויל נישט צאלן קען ער אויך זאגן האקט מיר ארויס די אויג איז קא משמע לן מבהמה דאס לערנט מען ארויס פון די גזירה שוה פון בהמה אז ס'איז נישט אזוי מה מכה בהמה לתשלומין אף מכה אדם לתשלומין אזוי ווי ביי א מכה בהמה איז די איינציגסטע זאך וואס מ'קען טון איז צאלן, נישט דא א ברירה א מענטש קען זאגן האקטס מיר אויס די אויג, איז די זעלבע זאך מכה אדם איז אויך לתשלומין ס'איז די איינציגסטע אפציע וואס ער האט. זאגט די גמרא יעצט ווייטער תניא ר' דוסתאי בן יהודה אומר, איז ר' דוסתאי בן יהודה דא אין די ברייתא גייט פרובירן אויפצוווייזן פון עין תחת עין אליין אז ס'קען נישט זיין ס'מיינט מ'האקט אויס די אויג פאר איינער וואס האט אויסגעהאקט יענעמ'ס אויג ס'מוז זיין אז די פסוק רעדט פון געלט, וואס איז די ראיה זאגט ר' דוסתאי בן יהודה עין תחת עין ממון, אתה אומר ממון, או אינו אלא עין ממש, אפשר מיינט עס אויג אליין? איז אויף דעם זאגט ער ניין, אמרת, הרי שהיתה עינו של זה גדולה, ועינו של זה קטנה, היאך אני קורא ביה עין תחת עין, וואס איז טאמער דער מזיק'ס אויג איז גרויס, און דער ניזק'ס אויג איז קליין, איז דאס איז עין תחת עין? ס'איז נישט עין תחת עין, ס'איז צוויי אנדערע גרויסקייטן פון אויגן, ער האט א גרויס אויג, ער האט א קליין אויג. איי עסטו מיר זאגן, וכי תימא כל כי האי שקיל מיניה ממונא, אז ביסט גערעכט אז עין תחת עין זאגט די תורה האק אויס די אויג פון דער וואס האט אויסגעהאקט יענעמס אויג און טאמער די אויגן זענען אנדערע גרויסקייטן איז דארט דארף מען צאלן געלט זאגט אבער ר' דוסתאי בן יהודה עס קען נישט זיין ווייל התורה אמרה משפט אחד יהיה לכם משפט השווה לכולכם אז עס דארף זיין א אייניגע משפט מען קען נישט פאר איינעם מחייב זיין געלט און פאר די צווייטן מחייב זיין אויסצוהאקן זיין אויג און ממילא פון דא איז א ראיה אז עין תחת עין מוז מיינען געלט ס'קען נישט מיינען אן אויג. זאגט אבער די גמרא ניין, דאס איז נישט קיין ראיה אמרי מאי קושיא, וואס איז דיין קשיא? אז איינער מיט א גרויס אויג האקט אויס איינעם מיט א קליין אויג אדער פארקערט? דילמא נהורא שקיל מיניה, נהורא אמר רחמנא נשקול מיניה, דאס עפעס שווער? די תורה זאגט עין תחת עין, האט עס עפעס צו טון ווי גרויס די אויג איז? וואס איז די נקודה פונעם אויג? די אויג זעהט, נעמסטו פון יענעם די כח צו זעהן נעמט מען פון דיר צו די כח צו זעהן, פשטות וואלט מען נאך געקענט זאגן, ס'איז נישט מוכרח פון עין תחת עין אליין אז ס'מיינט דווקא געלט, ווייל זאגט די גמרא דאי לא תימא הכי, טאמער דו וועסט נישט זאגן אז מען קען אזוי זאגן פשט, אויב אזוי, קטן שהרג את הגדול, וגדול שהרג את הקטן, היכי קטלינן ליה, אז א גרויסע מענטש הרגעט א קליינע מענטש אדער א קליינע א גרויסע, און וויאזוי הרגעט מען די רוצח, שטייט דאך אין פסוק נפש תחת נפש, איז דא עס איז נישט נפש תחת נפש, עסטו מיר אויך זאגן מען קען נישט הרגען די רוצח, איז עסטו מיר וועלן זאגן ניין, ביסט גערעכט, שטייט נפש תחת נפש איז טאקע נאר ווען זיי זענען די זעלבע גרויס, אבער ווען איינער איז א גרויסע און דער צווייטער איז א קליינע, דארט טאקע קען מען נישט זאגן נפש תחת נפש דארט דארף מען צאלן געלט דאס קען מען אוודאי נישט זאגן ווייל התורה אמרה משפט אחד יהיה לכם משפט השווה לכולכם אז אלע דארפן האבן דעם זעלבן עונש אלא נאר וואס עסטו מיר זאגן אז נשמה שקיל מיניה נשמה אמר רחמנא נשקול מיניה עסט מיר אוודאי זאגן אז נפש תחת נפש קומט נישט אריין דא די גרויסקייט פון די מענטש נאר דו האסט געהארגעט איינעם הארגעט מען דיר הכא נמי דא אויכעט נהורא שקיל מיניה נהורא אמר רחמנא נשקול מיניה עין תחת עין קען מען אויך זאגן די זעלבע זאך אז האסט אויסגעהאקט די אויג האסט יענעם בלינד געמאכט מאכט מען דיר בלינד און ממילא נישט מוכרח פון עין תחת עין אז ס'מוז זיך רעדן פון געלט, נאר ווי ווייסט מען טאקע ס'רעדט זיך פון געלט, אזוי ווי מ'האט געזען אין די פריערדיגע ברייתא, פון א גזירה שווה, פון א צווייטע פסוק וואס שטייט לא תקחו כופר, אבער פון די ווארט עין תחת עין אליין איז נישט מוכרח, ברענגט די גמרא נאך א ברייתא אויך אן ענדליכע לימוד תניא אידך, ר' שמעון בן יוחאי אומר, עין תחת עין ממון ס'מוז זיין ס'רעדט זיך פון געלט, פארוואס אתה אומר ממון או אינו אלא עין ממש, זאגט ער ס'קען נישט זיין, פארוואס? ווייל הרי שהיה סומא וסימא, קיטע וקיטע, חיגר וחיגר, פשט דאס טאמער א בלינדער האט אויסגעהאקט יענעמס אויג, אדער איינער מיט אפגעהאקטע אבר האט אפגעהאקט יענעמס אבר, אדער א הינקעדיגער האט יענעם הינקעדיג געמאכט, איז היאך אני מקיים זיין עין תחת עין? איז ביי זיי צו קען מען דאך נישט מקיים זיין עין תחת עין? נאר וואס ווילסטו מיר זאגן? ביי זיי צו דארפן צאלן געלט קען דאך נישט זיין ווייל התורה אמרה משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם, איז אוודאי מוז זיין אז די תורה רעדט פון געלט, זאגט אבער די גמרא ניין דאס איז אויך נישט קיין ראיה, ווייל אמרי ומאי קשיא וואס איז שווער? דילמא היכי דאפשר אפשר היכי דלא אפשר לא אפשר, פשט זאגט זייער פשוט אז אוודאי עין תחת עין מיינט א אויג אנשטאטס א אויג, האסט אויסגעהאקט אויג האקט מען אויס דיין אויג. איי וואס טוט זיך איינער וואס האט נישט קיין אויג א בלינדער וואס האט אויסגעהאקט יענעמס אויג איז ביי אים טאקע פטרינן ליה ער טאקע אים וועט מען נישט אויסהאקן די אויג אבער פאר אלע אנדערע מענטשן יא ווייל דאי לא תימא הכי טאמער וועסט מיר נישט זאגן אזוי איז טריפה שהרג את השלם מאי עבדינן ליה א טריפה וואס האט געהארגעט א געזונטע מענטש א מענטש וואס איז טריפה פשט האט א געוויסע מום וואס ער גייט שטארבן ביז צוועלף חדשים לאמיר זאגן ער האט א לאך אין זיין הארץ דאס איז א טריפה ער גייט שטארבן ביז צוועלף חדשים איז טאמער ער הרג'עט א געזונטע מענטש איז ווי רשי ברענגט די גמרא סנהדרין אז מען קען אים נישט הרג'ענען פארוואס ווייל די איינציגסטע וועג וואס מען קען אים הרג'ענען איז טאמער ס'דא עדים די עדים וואס זאגן עדות אז די טריפה האט געהארגעט איז עדות שאי אתה יכול להזימה מען קען זיי נישט מזים זיין פארוואס ווייל אפילו מען וועט זיי מזים זיין איז קען מען נישט מקיים זיין כאשר זמם מען קען זיי יעצט נישט הרג'ענען פארוואס ווייל וואס האבן זיי געוואלט אויפטון מיט זייערע עדות? זיי האבן געוואלט אז מען זאל זאגן פאר די טריפה אז דו ביסט א רוצח און מען זאל הרג'ענען די טריפה. אז מען הרג'עט א טריפה איז נאכנישט אזוי געפערליך ווי מען הרג'עט א געזונטע מענטש. איז וואס האבן זיי געוואלט טון? זיי האבן געוואלט הרג'ענען א טריפה. איז אז מען וועט וועלן מקיים זיין כאשר זמם, קען מען דאך נישט מקיים זיין ביי זיי ווייל אפילו מ'וועט זיי הרג'ענען, איז זיי הרג'ענען איז אסאך א הארבער עונש ווי זיי האבן געוואלט טון. איז היות עס איז עדים שאי אתה יכול להזימם דרש'ט די גמרא אין סנהדרין אז ביי זיי צו טאקע טאמער עדים זאגן עדות אז א טריפה'נע מענטש האט געהארגעט א געזונטע מענטש קען מען נישט הארגענען די טריפה די טריפה האט נישט קיין דין רוצח ער האט א דין רוצח אבער הארגענען קען מען אים נישט איי אויב מען קען אים נישט הארגענען און וואס טוט מען מיט משפט אחד יהיה לכם משפט השווה לכולכם פשט מען דארף דאך יעדע איינער דארף דאך קריגן די זעלבע עונש דא זעסטו איינער קריגט א אנדערע עונש נו וואס וועסטו מיר זאגן אלא היכי דאפשר אפשר היכי דלא אפשר לא אפשר ופטרינן ליה די וואס מען קען קען מען די וואס מען קען נישט קען מען נישט אלעמאל דא א יוצא מן הכלל. איז ממילא זאגט די גמרא די זעלבע זאך קען איך זאגן עין תחת עין אוודאי ווען א סומא מאכט יענעם בלינד קען מען אים נישט מעניש זיין אבער א געזונטע מענטש וואס מאכט יענעם בלינד אים קען מען מעניש זיין וואלט איך נאך אלץ געקענט זאגן אז אים איז מען טאקע מעניש מיט דעם וואס מ'האקט אים אויס די אויג און ממילא זאגט די גמרא פון די ווארט עין תחת עין אליין נאך נישט מוכח אז ס'רעדט זיך פון געלט אבער ווי מ'האט געזען ס'איז דא א גזירה שווה ס'איז דא א צווייטע לימוד און ממילא פון דארט לערנט מען ארויס אז מ'רעדט אוודאי פון געלט מ'רעדט נישט באמת פון עין תחת עין.